א גוטן ערב שבת קודש פרשת וארא, און ס'איז אויכעט שבת מברכים ראש חודש שבט. אין קראון הייטס איז געווען די וואך צוויי געשעענישן, מ'האט געסטראשעט איינעם מיט א גאן, נאכדעם א יונגער שייגעץ האט געסטראשעט א מיידל, און מ'האט גראד גערופן די פאליס, און מ'האט טאקע געכאפט דעם גאן, מ'האט געכאפט אלעס, אבער למעשה איז געווען א פלעסטיק גאן, אבער ווער קען דען נעמען א. א טשענס אין דעם? רבותי, מיר זעמער אויף צרות, שפילטס ענק מיטן אייבערשטן, כ'וויל ענק זאגן, דער אייבערשטער האט נאכנישט פארלוירן קיין געים, עט די ענד אוו די דעי מיר אונז אלעס פארלירן חלילה. יעצט די צייטונגען שרייבן דא אין ארץ ישראל אז איראן איז זייער נאנט אז זיי זאלן האבן אן אטאם באמבע, ס'שטייט זייער נאנט, אוואדע מ'האט זיי דאך געגעבן עפעס כ'ווייס נישט וויפיל מיליארדן און מ'האט זיי פארקויפט יוראניום, ס'גוט, אונז זעמער אויף צרות. כ'געוואלט זאגן פאר צוויי יאר צוריק האב איך. ענק געזאגט אז ס'איז געווען א כלה וואס האט גענומען א באד און זי איז עלעקטריזירט געווארן, יעצט דעמאלטס האבן זיי געהאלטן אז אז ס'האט געהאט צו טון מיט אזא טעלעפאון און די טעלעפאון איז אריינגעפאלן אין וואסער אדער וואס, למעשה זענען געקומען דערויף אז די וואס האבן געמאכט די לעקטער דארט אין הויז האבן עס נישט גוט געפיקסט, זיי האבן עס נישט געגראונדעד זעהט אויס, און וועגן דעם טוט מען יעצט איינקלאגן דעם לענדלער פאר גרויס געלט. און דאס זאל זיין א מוסר השכל פאר די אלע וואס זיי האבן די הייזער און זיי נעמען ביליגע מענטשן וואס זיי מאכן זיי די לעקטער מיט אלע אנדערע זאכן, ס'זאל זיין א מוסר השכל מאוד אז מ'זאל זייער וואטשן וואס מ'טוט ווייל יעצט גייט מען דעם לענדלער איינזעצן אין דזשעיל אריין. שוין געווען אפאר חדשים צוריק א גוי אויכעט ער האט געהאט דעם דעם טעלעפאן און אז דאס פאלט אריין. אריין אין די וואסער כאפט ער א עלעקטריק שאק און ער איז געשטארבן, סאו איך וויל זאגן דעם עולם ס'איז זייער זייער דעינדזשערעס די אלע זאכן, ספעשעלי מען לייגט זיך אין די וואנע, מען רוהט זיך אפ אביסל און מען געט עס א פאל אריין אינעם וואסער איז מען אויף גרויסע צרות, יעצט איז דא א מענטש וואס הייסט אהרן רמתי ער האט געטון די זעלבע אכזריות וואס דער שייגעץ דער לב טהור, און די גאווערמענט האט דעמאלטס צוגעהאלפן צוצושפארן לב טהור אויך. גוט, דאס ווייסט עץ נישט, איך האב געוויסט ווייל מ'האט מיך גערופן איך זאל קומען רעדן פאר די גאווערמענט זאגן וואס ס'גייט דארט פאר, איז דער די גאווערמענט איז געווען פארמישט אין דעם, די איזרעילי גאווערמענט, איך האב זיי געזאגט איך ווייס נישט צופיל פון די מעשה, איך קען דיר נאר זאגן וואס איך ווייס, אבער ס'איז ביטער ווי א גאל די גאנצע זאך, ווייל די גרויסע צרות וואס ס'גייט דא פאר, מ'כאפט מיידלעך, יונגע מיידלעך מיט ווייבעלעך. מען רעדט זיי איין קינדער אין בויך, ס'איז ממש א שרעק וואס ס'גייט פאר, איך ווייס איך האב מיטגעהאלטן די לעצטע פאר חדשים אפשר די לעצטע צוויי יאר מיט עפעס א סאושעל ווארקער וואס ארבעט פאר א מוסד פאר אן ארגענעזעישן, איז די וואס ארבעטן פאר אן ארגענעזעישן זענען נישט ווערד גארנישט, פארוואס? ווייל דו מוזט קיינמאל נישט פרואוון עניטינג. יו דאנט ריעלי העוו טו פראוו עניטינג אז ס'האט געגעבן העלפ, זי איז געקומען און מ'האט זיך אויסגערעדט א דריי פערטל שעה און, אום, שיקט מען דיך ווייטער. כ'מיין דו צאלסט נישט דערפאר, די גאווערמענט צאלט דערפאר, סאו נאבאדי איז ריעלי אינטערעסטעד. איז דא א סאושעל ווארקער וואס זי טוט אסאך זאכן זייער ראנג און מ'ווייסט פון איר, עד כדי כך אז איינע פון די עלטערן, די עלטערן אדער דער מאן פון די פרוי וואס זי האט פארפירט ביטערליך, זי האט געזאגט נעם א גט, געב נישט דעם מאן וואס א פרוי דארף געבן, וועסטו זען ער וועט זיך בייגן, נאך אזא אפגעפליקטע בהמה, א מאן וועט זיך בייגן? פאר פופציג דאלער טרעפט ער די שענסטע פראסטעטוט, ער קויפט אין א צייטונג, ער קוקט אפילו וויפיל די סייזעס עי בי סי און די איר ברא איז. היינט קען מען איינעם סטראשען מיט אים נישט געבן? און ווער ווייסט וויפיל אזאלעכע זי האט שוין אפגעפירט פון וועג און וויפיל ס'האט טאקע אראפ פון וועג, סאו יעדער זאגט ער איך האב נישט מיט איר גארנישט און פארטיג. ווייל דער אמת איז, דער אינגערמאן דארף שוין נישט דאס ווייב אויך נישט, ווייל פונקט ווי זי גייט אים נישט געבן וואס מען דארף געבן, טראכט ער זיך ביי זיך, העי וואט דע העל, וואס דארף איך עס האבן, איי קען געט א שאט פאר פיפטי דאללערס, פאר א האנדרעט דאללערס, הו נידס איט, כ'רעד נישט אלס א ירא שמים'דיגן וועג, איך רעד ליידער וויאזוי די גאס זעט אויס. יעצט איך האב גערעדט צו א לייסענס סייקאלעדזשיסט, איך האב פארציילט די מעשה, זאגט זי ס'קען נישט זיין אבער מ'קען איר איינזעצן.

אפשר קען זי דיך יוזן, איך ברויך דיך שוין נישט. פארשטייסט וואס דא טוט זיך? קיינער האט נישט קיין שום קאנטראל אויף די אלע זאכן, ביי אונז איז דא ווייניג געלערנטע מענטשן וואס זיי קענען די אלע זאכן, ממילא מאכט מען אן א חורבן מיט אונזערע הייזער, מיט די אידישע הייזער. סאו איז דא דא די פרוי וואס זי גיבט עצות, געב נישט פאר דיין מאן, אזוי וועט זיך דיין מאן בייגן, וואס זי פארשטייט נישט, קיינער גייט זיך נישט בייגן פאר טעראר, קיינער האט נישט מורא, אז מ'איז געגעט איז מען געגעט און נישט געגעט איז מען נישט געגעט, נישט היינט קיין בושה, עס איז דא מענטשן וואס זענען געגעט און טוען גוטע שידוכים מיט די קינדער, פיפל דאנט לוק ענימאר סאו דיעפ, מען קען נישט ווייל יעדער קיין עין הרע איז שוין דא אין אמעריקע אסאך יארן, און אין אלע הייזער ברוך השם איז דא א יעקב מיט אן עשו, איז במילא פיפל דאנט לוק ענימאר, אמאל פלעגט מען זיך נאכפרעגן נאכפרעגן, ביי אונז אין חדר איז געווען א מלמד ער האט געהייסן גרינבוים.

טון אקעגן געזעץ, דעטס נאט יור דזשאב אויסצולערנען ווי אזוי מען איז א רשע'נטע, ווייל יעדע פרוי איז גענוג א רשע'נטע און זי האט גענוג חבר'טעס וואס האבן זי שוין אויסגעלערנט, פארשטייסט? יעצט זיצט זי איינגעלייגט ווייל איך ווייס איינער וואס ער נוצט זי, וויל זי יעצט נעמען אין קאורט, און דאס איז אונזער פראבלעם, סאו האמיר א מורא'דיגן פראבלעם, וואס דער פראבלעם איז אז יעדער געבט עצות איינער פארן צווייטן, עס איז זייער נישט גוט, בפרט נאך אז א פרוי איז נעבעך אונטערדרוקט, זי האט געוויסע מייכעשלעך צו געוויסע דיפרעשאנס, און זי גייט צו אזא מין סייקייטריסט, א סייקאלעדזשיסט, וויפיל געלערנט זיי זענען ווייסט מען נאך נישט, ווייל מען מאכט שנעלע קורסן, ס'איז א שעים אוו וואטס גאוינג אן, און יעדער דארף זייער שטארק וואטשן, סאו יעצט וויל ער איינפירן אז מען זאל מאכן א נייע זאך, מען זאל אויפשטיין חצות, נישט חצות, מען זאל זאגן תהילים פארטאגס. אהרן דאהר, ווילאנג דער אינגערמאן איז אין בעט און דאס ווייב איז דארטן, זעמער זייער צופרידן, ווייל דעמאלטס ווייסט מען אז ס'איז דא א שמירה עליונה. די מינוט ווען ער גייט זאגן תהילים פארטאגס, ווייסט מען שוין נישט וואו ער גייט. ס'איז געווען דא א גרויסער רבי געקומען אויף אמעריקע וויזיטן, און ער האט געכאפט אן עקסידענט אויף טוירד עוועניו און טווענטי פיפט סטריט. איז ותהום כל העיר, וואס טוט א רבי דריי פארטאגס אויף טוירד עוועניו, טווענטי פיפט סטריט? דארט איז דאך די געגנט. דארט איז דאך דער ריכטיגער פלאץ פון די זאנאן, בפרט נאך אינמיטן די נאכט.

אננעמען ענגליש טיטשערס, ס'איז יעצט דא אין צייטונג אין די דעילי מעיל אנליין, דאס קומט פון יו קעי, פון ענגלאנד, אז אן ענגליש טיטשער האט מען געטשארדזשט, ער איז צוויי און צוואַנציק יאר אלט, מען האט אים געטשארדזשט מיט האבן סעקס מיט סטודענטס פון זעכצן יאר, און ער האט זיי אויך געשיקט פיקטשערס פון נאקעטע נקבות. כ'וועל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, אזוי לאנג ווי יעדער וועט האבן דאס מויל אפן און איינער וועט וועלן האלטן די הענט ביי דיר אין די.

סעלווס און ענקערע צוקונפטדיגע דורות. צום סענט נישט נאר אין ענקערס. וועגן דעם ווען די סאטמאר חיות האבן מיך געוואלט אומברענגען האב איך אלץ געהאלטן אין איין זאגן עטס ברענגטס נישט אונטער מיך עטס ברענגטס אונטער ענקערע פאמיליע און ענקערע פיוטשער דורות האט נישט מיט מיר גארנישט האט זיך געזאגט אז איינער העט מיך וועלן טאטשן איך בין א גראון אפ און כ'קען אים אפהאקן די פינגער טאמער כ'על עס נישט טוהן און איך טוה עס ווי מ'זאגט ביקאוז איי וואנט טו דו איט חס ושלום דעמאלטס ווערט מען נישט משוגע דערפון און דעטס ווערי בעד נוז פארשטייסט וואס וועגן דעם זאג איך און ס'איז אין ענקער הענט טו מעיק יור פעמילי אר טו ברעיק יור פעמילי. כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך, ס'איז יעצט אריינגעקומען, אין ענגלאנד איז דא א דרײַ און צוואַנציק יעריגער טיטשער, וואס ער האט געטאטשט די סטודענטס, ער האט זיי געשיקט פארנאגרעפי מיסע בילדער, און מ'דארף זייער וואטשן, ווייל דאס וואס מען שלאגט זיך מיינט נישט מ'האט שוין געווינען, דאס איז א עווערלעסטינג מלחמה, אייביג וועט די מלחמה אנגיין, און כ'וויל זאגן פארן עולם, אויב מ'גייט אריינברענגען ענגלישע טיטשערס, און מ'גייט אריינברענגען אזאלכע וואס זענען נישט. צו פרום אויך, זיי קענען אויסזען פרום, היימיש, מ'דארף נאכאמאל אנווארענען די קינדער, קינדערלעך טייערע, דיין פרייוועט פלאץ, דער אחור, די מחילה, דער פיפיק, איז דיין, זאלסט עס נוצן צו מאכן קטנים און גדולים, און דאס מויל איז דיין אז דו זאלסט קענען דאווענען און לערנען און עסן, נישט אז דו זאלסט אויסלעקן דעם טיטשער און דער טיטשער זאל דיך אויסלעקן, און ווען דו זעסט ס'הייבט זיך אן צו שפינען א ליבע, זאלסטו גראד אלארמירן דיינע עלטערן, זאלסטו אלארמירן די. סקול, ווייל דאס גייט נישט אין איין טאג, מען געט נישט יענעם א צי אראפ די הויזן, מען שטופט אים אריין, דאס גייט צוביסלעך, מען ווערט פרענדלי, מען באגלייט דיך אהיים, מען געט דיר א בעסערע מארק, מען געט דיר צו עסן אביסל טשיקן אין די קאך, דארפסטו זאגן פאר די אלע חברה, איך דארף נישט דיין טשיקן, לא מדובשך ולא מעוקצך, איך וויל אז איך זאל זיין געזונט און נארמאל, פאר דעם ביסל טשיקן קען מיך קאסטן מיין גאנץ לעבן צו זיין א משוגענער, ווערי ווערי דעינדזשערעס, דאונט לעט עניבאדי טאטש יו. יעצט אריינגעקומען פון די דעפארטמענט אוו עדיוקעישן איז. אנגעקומען אז זיי זאגן אז ס'איז געווארן אביסל בעסער אין די ישיבות, וואס זעט אויס ס'איז דא ישיבות וואס זיי קענען באשטיין מען זאל לערנען אביסל בעסער, נישט צופיל, ס'איז געווען טיף אין דר'ערד, נאך היינט אויך, און זיי זאגן אז דעבלאזיא האט טאקע געוואלט באהאלטן די אלע זאכן ווייל ער האט קאנעקשאן, סאקמער קאקמער דעבלאזיא, פארשטייסט? און איך וויל ענק זאגן, איך האב נישט קיין שום פראבלעם צו געבן ווי צו קאלן, און עטס הייסט נישט קיין מוסר'ס, זאלטס וויסן די טעלעפאן פון די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן איז וואן טו וואן טו עיט טו פייוו פייוו נײַן הונדרעט, דארטן הייבט אויף די ניוז ריפארטער פון די דעפארטמענט אוו עדיוקעישאן, ענד איף יו העוו א קאמפלעינט דזשאסט טאלק טו דעם, ס'קען זיין אנאנימעס אויך, די זאכן אז איינער זאל זיך מוזן פארענק מוסר נפש זיין דאס איז געשטארבן, ווייל כ'האב געזען ווען כ'האב מיך געוואלט פארענק מוסר נפש זיין האב איך געזען וואסארא שמוציגע מענטשן עטס זענטס, סאו איך גיי נישט ליידן פאר יעדן, איך גיי לאזן ענק ליידן, און אז עטס וועלן איז גוט און אז נישט סקרו יור סעלווס, דעטס אלל, דאס איז מיין סיסטעם אלץ געווען, כ'האב געזען ס'נישט דא מיט וועם צום טיש צו גיין ווייל עטס ווילטס אז די חזירים זאלן מצליח זיין און איך וויל אז נישט סאו איט העז טו קאם פראם וויטין אזוי ווי פון איראן איט העז טו קאם פראם וויטין עס וועט זיין דארט א רעוועלושען באט איטס קאמינג פראם וויטין נישט פון אמעריקע עניוועי איך זאג נאכאמאל איבער דעם נאמבער דעם טעלעפאן וואן טו וואן טו עיט טו פייוו פייוו ניין האנדרעט און מאכט זיכער אז איר לאזט נישט אייערע קינדער מען זאל זיי ארומווארפן און אז איר ווילט נישט אז זיי זאלן גיין אויף ענגליש מוזן זיי נישט דאס איז די לאו היינט. אוואדע דארף מען וויסן ווי די קינד דרייט זיך ס'איז ענגליש ווייל טאמער האט ער נישט קיין השגחה איז שוין ענגליש בעסער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן, אונז מאכן מיר זיך נאריש מיט די מעשה מיט יענע מעשה'ס, מיט שטותים מיט הבלים, כ'וויל ענק זאגן דעם אמת, דער גרעסטער חורבן איז וואס יעדער ווייסט און גאנץ ארץ ישראל שמועסט מען דערפון, זאליק האט זיך געשמד'ט, יעצט, אהרן האט זיך געשמד'ט יארן צוריק, ער קומט ברענגען דא אפאר דאלער לא יחרץ געלט און מ'לאכט דעם אייבערשטן אין פנים, מען לערנט מינות, כפירה, איך האב געזען זאכן וואס מען גייט לערנען רחמנא לצלן, און יעדער איז מסכים, נישט נאר מען איז מסכים, ס'איז דא וואס זיי האלטן נאך אז מען מוז עס טון, דאס איז גאר דאס וויכטיגקייט, און ס'וועט נישט גוט אנקומען, ניין, אונז דארף מען זיך אראפשטעלן און זאגן מי להשם אלי, מען זאל מען זיך גיין שלאגן, און מען מוז מאכן זיכער אז דאס היה לא תהיה, איך זאג אייך. כ'האב געליינט וואס מען גייט לערנען, ס'איז א שרעק. נאר יעדער זיצט שטיל, וועמען באדערט עס? עז לאנג עז יו דאנט באדער מי, די געלט איז דא, איי די טיפש די, מ'לייגט נאר גנב'נען, און זיי לייגן עס אין די טאש, וואס האסטו דערפון? ער געט דיר נישט ביליגער שכר לימוד ווייל ער האט אריינגענומען די אלע פראגרעמס? ס'איז זייער וויכטיג רבותי מען זאל אפשטעלן די זאך, און אין גאנץ ירושלים, איך בין געווען מוצאי שבת, מען האט ארויסגעשטעלט פלאקאטן קעגן זאליק'ן, קעגן סאטמער, חסידות סאטמער ווי זענט עטס? ס'איז געפערליך. משה דוד נידריקמאן איז אויף א פיקטשער דארט מוז ווייזן ווי ער איז געווען אויפן פאודיום און ער האט גערעדט דארטן ווי די אלע געי זענען רחמנא לצלן די פאליטישענס סאו זענען שוין טאקע אזוי מיאוס פארפארן? קען זיין ס'איז אנבעליוועבל יעצט אין דער אלטע צייטן איז געווען אז ס'איז געווען אזוי אז ס'איז געווען אידן זענען געקומען אויף ארץ ישראל אלטע ריטייערטע אידן וואס האבן שוין נישט געקענט ארבעטן האט מען זיך דא באזעצט און די יוגנט האט געשיקט דא געלט און מ'האט געמאכט

יעצט קאנטראלירן פון זאליקאן, פון סאטמאר, פון די אלע חברה איז ממש א שרעק. די גאנצע שטאט רעדט דערפון אז מען פארקויפט דעם אייבערשטן פארן ביליגסטן פרייז וואס מען קען נאר. סאו ווי איז דער עולם? קיינער מאכט זיך נישט וויסנדיג, דער האט מורא אז מען וועט אים ארויסווארפן, די קינדער, דער אהער, דער אהין, און ס'איז א שרעק. איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, אונז דארף אויך דעקלערירן מלחמה מיט דעם שייגעץ זאליקאן וואס איז געקומען ברענגען אפאר טאלער, און דאס איז געווען אויס אזא לא יחרץ געלט. דארף איך זאגען איך ברויך נישט דיין געלט לא מדובשך ולא מעוקצך, האלט דיך דיין געלט און זאל מיר האבן א הייליגן ריינעם חינוך, ווייל אויב נישט קענסט דיך אריין געבן אז יענער האט גענוג פאבליק סקול, איך האב געליינט נאך אמאל בלעטער וואס דארט שטייט רחמנא לצלן וואס דארטן שטייט און יעדער איינער איז שטיל ס'באדערט קיינעם נישט, דער גאלאנטער איז נאך ארויס גאר פון די התאחדות פארוואס זאל ער האלטען מען דארף עס טוהן, איך האף ס'גייט פאר.

אז שמילי זאל איינפאלן, און שמילי האלט זיך נישט ביים פאלן, איז במילא רייסן זיי זיך ארום. האט מען אויסגעשטעלט מוצאי שבת אין גאנץ ירושלים פלאקאטן קעגן דעם שמילי ניימאן, און יעדער איז געשטאנען און געלאכט, יעדער האט געוואוסט וואס ס'גייט פאר, דער עולם איז נישט משוגע היינט, דער עולם ווייסט מען קען זיך פארלייגן אויף א מענטש פארוואס אן א פארוואס אויכעט, און יעדער איז געשטאנען און געלאכט. און סרול האגער איז געווען דאס גרעסטע לצנות פון אלע, וואס האט סרול האגער געמיינט? ער האט געמיינט טאקע אז ער קען טון וואס ער וויל מיט כלל ישראל? וואס אונז זעמיר זיינע בהמות? שוין, דאס איז עס. ער האט געטרייט צו באשמוצן נעבעך דעם שמילי און ס'איז אים נישט געגאנגען אינגאנצן. פארשטייסט? מ'האט אלעס געשיקט א נישט געלונגענעם מענטש אז ער זאל זיין דער דיין און יעצט דער רבי. שוין, און דער עולם האלט נישט דערביי. ער גייט יעצט צו מירון, איך הער ער איז געווען אויסגעשפילט. שוין, יעצט איך וויל ארויפלייגן א שמועס פון בערך דרײַ און צוואַנציק מינוט, פון הרב הצדיק ר' מאיר יהוסף ראטנבערג קאשאנער רבי, זיי האבן אמאל געהאט א ישיבה וואס האט געהייסן אור מלא ווען דער פאטער האט נאך געלעבט, און ר' מאיר יהוסף איז געווען די ראש הישיבה, און די ברידער זענען געווען מגידי שיעורים, היינט איז ער דאך די רבי, האט ער זיך אנגעטון ווייסע זאקן אין די וואכן. און ווען איך האב אנגעהויבן מיט יארן צוריק צו פירן מיין מערכה קעגן דעם וואס מען טאטשט קינדער, איז געקומען איינער צו מיר, ער איז געווען א יתום, און ער פלעגט איינשטיין אין די ישיבה, מען האט אים געגעבן קאסט און קוואטיר, אבער ער האט געמוזט באצאלן מיט סעקס. ער זאגט אז דער ראש ישיבה האט אים אביוזט, און ער האט געהאט נאך א שותף וואס ער האט אויך אינדזשויט דעם בחור, זיי האבן עס געשערט, און ווער איז יענער געווען? יענער איז געווען דער משה'לע רבי, איי וויאזוי קען זיין? אז מען שערט איין בחור, אין שני מלכים משתמשים בכתר אחד, און מאן מלכי רבנן, ווי קענען ביידע שערן איין זכר, אמת ער איז געווען א יתום און ער האט נעבעך געדארפט האבן העלפ, אבער האו דאס איט ווארק, די תירוץ איז זענען ביידע פון די בראנקס, בראנקס בויס, און אין די בראנקס זעט אויס האט מען געמעגט, ביז דער משוגענער נחום ראזענבערג האט עס נישט אפגעשטעלט אין ווילימסבורג און איבעראל האט מען דאך עס געמעגט לכתחילה, עס איז נישט געווען קיין עבירה בכלל. קיצער, ווען דער קאסענער האט אויסגעפונען אז איך בין דא פארמישט, האט ער געזאגט דעם בחור אזוי, הער מיך אויס, ווילסט נישט אנקומען אין ערגעץ, אונז גיי מיר אדער יא גיין אין דזשעיל אדער נישט גיין אין דזשעיל, אונז האב מיר דיר קאליע געמאכט דיין לעבן, אונז גיי מיר דיר עס באצאלן, גיי לערן דיך א פאך, אונז גיי מיר דיר עס באצאלן, די סקולינג, זאלסט כאטש זיין א מענטש. סא דאס זענען די קאסענער חזירים, די זעלבע מנוולים ווי די וויזשניצער און ווי די פאפענער און ווי די אלע, נאר וואס, דער חילוק איז אז זיי האבן זיך געלאזט קאסטן צו מאכן א. שווארץ, איך בין נישט דארט געווען בשעת מעשה ווען מען האט אפגעטון די מעשה נבלות, נאר איך האב עס באקומען, איך האב, דער בחור האט עס מיר פארציילט, נאר איך נעם טויזנט און דריי הונדערט דיסקלעימערס, ווייל מען קען דאך נישט וויסן צו ס'איז אמת צו נישט, איך ווייס פון אנדערע וואס האבן פארציילט אז יענער האט עס זיי אויך פארציילט. יעצט גיי איך אים ארויפלייגן, נישט וואס איך האלט פון אים, ווייל איך האב אויף אים א זייער שלעכטע אינפארמעישן, נאר וואס ס'איז דא א משנה, די משנה זאגט, אז אלישע בן אבויה אויב כאטשיג אלישע בן אבויה ווייסט מען דאך איינער פון די מענטשן וואס אין להם חלק לעולם הבא נאר זעהט אויס אז א גוטע זאך מעג מען נאכזאגן פון יעדעם איז די זעלבע דא אויכעט ער זאגט א גוטע זאך ס'איז יעצט נוגע וויל איך אים ארויפלייגן יעדער זאל אים אויסהערן. איי האב א בראדער אין מאנסי די פעימאס פארשעי רעבע נאו יעס וויטש טאלד מי אלסא יערס עגאו קעים טו הים א כלה וויטש העד טו געט מעריד און זשי איז דיס טייפ אוו גירל לייק לעיקוואד משפחה, זשי טאק א חתן פראם לעיקוואד ישיבה, נאט א חסידישע, ישיבישע גיי, און זשי קעם טו מיי בראדער, נאט טו הער רב אר ראש ישיבה הואעווער איט וואס, זשי קעם טו הים, זשי איז געטינג מעריד, זשי האס סאטש א גילטי קאנשענס, זשי קענט, זשי קענט גאו טו די חופה וויט דיס גילטי קאנשענס, זשי וואנטס טו קאם אוט ענד.

איי נאו איים ראנג, איי נאו איי וואס מחלל שבת, וואט באדערס מי מאר איז דעט איי נאו איי הערד פראם עווריבאדי סיי ביפאר די שידוך סיי עפטערווארדס איי גאט א שידוך א בוי א טשארם סאמבאדי ספעשל, איי דאנט דיזערוו איט, איי פיל איי קענט גאו טו די חופה וויט הו איי עם ענד ברינג אים אין, איים גאנא בי היז ווייב, איים גאנא בי די מאדער אוו היז טשילדרען, ענד שי בראוק דאון ענד קודנט סטאפ קרייאינג.

איי טעל אים וואט יו טאלד מי, איים טעלינג דעט יו קעים טו מי ביקאוז יו פיל גילטי און יו וואנט טו דו תשובה, ענד וויל טעיק איט פראם דער. סאו פירסט שי גאט לאסט, טעל מיי חתן אבאוט דיס, האו קאד איי טעל מיי חתן? בראדער טאלד אים די בעסט טינג, די בעסט תשובה איז דעט יור חתן וויל נאו, ענד יו נאו דעט יו דואינג תשובה. שי קודנט גרעספ דיס איידיע, שי וואס טו אימאשענעל ענד טו מיקסד אפ, סאו יו נאו וואט,

קעים בעק פיו אווערס לעיטער, יעס איי טאט איט אווער, איף די רעבע קען דו דיס איי געס איט וויל בי די בעסט טינג איי קען יא הי העז טו נאו אבאוט איט, איי וואנט טו נאו אבאוט איט, זשאסט האופ הי וואנט הי וואנט דראפ די שידוך ביקאוס אוו דעט, דיס אייל טעיק קעיר אוו. הי קאלס הים דאון, נאט אין פראנט אוו הער, הי טאלד הער טו בי אין אנאדער רום, שי וואס דער באט אין אנאדער רום, הי דידנט נאו דעט שי וואס דער, שי וואס אין אנאדער רום, ענד הי קאלד הים, איי העוו טו טאלק טו יו. הי פוט דאון די סטארי אין ווערי סלאולי צוביסלעך אראפגעלייגט די סטארי ענד טיל הי ספילד די בינס די האול סטארי ענד דען הי טעלס איך וויל זאלסט אבער וויסן דיין כלה איז אליין געקומען אן הער אוין קיינער האט עס נישט געשיקט הער פעירענטס דאנט נאו אבאוט איט נאובאדי נאוס אבאוט איט זי האט אזוי געוויינט הלוואי וואלט איך יום כיפור ביי כל נדרי אדער ביי נעילה געוויינט אזוי ווי זי האט געוויינט ווען זי ווי זי זי ווען ווי עס זיך צו צו א א נו ווען שי בראוק דאון סאו סאו וואט דאס שי וואנט פראם מי

קראוד. וויטש אנפארטשענעטלי באט וויר נאט עט פאולט, פערענטס ארענט עט פאולט, טיטשערס, רביים און מנהלים אר נאט נאט עט פאולט. באט אגעין, איטס נאט אלוועיס די קעיס, ווי דו העוו בעלי תאווה דעט גאו אף די דרך ביקאוז דעי אר בעלי תאווה. איי דאנט נאו איף עניבאדי היער, איי מאסט גיוו יישר כח פאר עלי אינטרעדוסינג מי טו דיס בוק, אר מעיבי נאט, מעיבי איי אינטרעדוסט הים טו דיס בוק, איי דאנט רימעמבער ביי נאו. דער איז א בוק ריטען ביי סאמבאדי נעימד משה מענדלעוויטש. יו נאו אבאוט דיס בוק? יו דאנט נאו? דער וואס איז א ווערי ביג ראש ישיבה היער אין ניו יארק, היז נעים וואס רבי שרגא פייוול מענדלאוויטש, תורה ודעת, עוועריבאדי הערד אוו דיס נעים? אקעי. סאו הי העד, הי העז, הי איז סטיל אלייוו, הי העז א גרענד סאן ביי די נעים משה, היז סאן'ס סאן, היז סאן'ס סאן משה ראוט א בוק איף אנלי פאר וואן דזשו, עניבאדי רעד דעט בוק? יעס? איף אנלי פאר וואן דזשו. הי רייטס היס סטארי. איים אנלי גיווינג אווער די סטארי אין שארט בקאוס אייל אדמיט טו יו איי נעווער רעד די בוק אין פול, מיי רעביצן דיד ענד שי טאלד מי וואט איי העוו טו נאו פראם דיס בוק. יעס ענד איי רימעמבער טאלקינג טו עלי אבאוט איט, דיד יו ביי דיס בוק איי טאלד יו דען געט דיס בוק פאר יור סעלף טו, איי דאנט נאו איף יו דיד ריעד איט אר נאט באט איי טאלד הים דען טו געט איט. אין שארט, איי קענט גיוו יו אווער די בוק איים טעלינג יו די נעים אוו איט יול אלל געט איט. אין שארט הי רייטס דיס בוק לייק דיס, הי העז פיקטשערס פראם הימסעלף, הי וואס א תורה ודעת בוי, די ראש ישיבה'ס גרענדסאן, שרגא פייוועל'ס גרענדסאן, ענד אוו קאורס הי וואס א קערעקטער, הי גאט עלאנג וויט נאו רעבע, נאו אינגליש טיטשער, נאו פרינסיפעל, נאו מנהל, נאובאדי, ענד אוו קאורס ווען דעי טרו הים אוט אוו קלעס, איווען דאו הי וואס די ראש ישיבה'ס גרענדסאן, ביקאוז דעי קודנט אלרעדי, איט וואס טו מאטש פאר עווריבאדי,

היפי יפי יופיס יו רימעמבער דעט עידזש אין די סיקסטיס? יעס הי ביקעים א היפי ביקעים א יופי ביקעים וואן אוו דאוס גייס געלעבט ווי א גוי נאריש ווי א גוי אויך ווי א חיה אין וואלד דעט וואס לייף ענד אזוי ווי מען זאגט אין אידיש דא א ווערטל עס גייט אים גוט אזוי ווי פאר א גוי האו יו סעי דעס אין ענגליש יו קענט עס גייט אים גוט אזוי ווי פאר א גוי הי העד היז לאק. הי סטראק איט ריטש, הי מעריד ווייס איך סאמבאדי שיקסע מעיבי שי וואס א אידישע גירל באט נאו אידישקייט, הי מעיד א לאט אוו מאני, אוו קאורס עווריטינג ווענט היז וועי, געווען א באם און א שייגעץ עווריטינג ווענט היז וועי, פיינעלי קעים די דעי ווען השם העד הים אין מיינד אן א ווערי גוד נאוט, וואט העפענד? הי העד אן אפוינטמענט וויט א ביג ריעל עסטעיט הי וואס

אוו קאורס הי וואס הי וואס אינוואלווד אין א העד אן קאליזשן ענד הי וואס נאקט אוט הי וואס ביטווין דעט ענד לייף ממש א העיר עוועי פראם דעט הי העד טו מעיק מעידזשער סורדזשערי פאר אווערס אפאן אווערס דעי סעיווד היז לייף פיינעלי ווען הי וואוק אפ סאו דיס משה הימסעלף רייט איי גאט די מעסעדזש דען איי גאט די מעסעדזש

ענד הי וואס סיטינג פאר מעני יערס איי דאנט נאו נאו טאלקינג יערס עגאו ווען הי ראוט די בוק הי איז סיטינג ביי די כותל המערבי ענד אווער דער הועווער קאמס נעבעך פראם אידן דעט דאנט נאו טו מאטש אבאוט אידישקייט ענד הי טאלקס טו דעם אין נייס אינגליש ענד פוטס דעם אן תפילין הי איז נאט א ליובאוויטשער הי איז נאט א חבדסקער נאט אינוואלווד וויט דיס אן א פערסענעל נאוט הי גיווס דעם חיזוק הי טעלס דעם הי גיווס דעם היז בוק היז לייף סטארי ענד הי רייטס ברוך השם הי וואס מצליח טו מעיק א לאט אוו בעלי תשובה סאו וואט דאז איט שאו? סאם טיימס יור א פלעין בעל תאוה אה סאו וואט איי וואנטעד טו ברינג אוט די פוינט איז הי רייטס הימסעלף איי וואס אלוועיס סעיאינג די רבי די טיטשער די פרינסיפעל נאו איי העוו טו קאם אוט אין באלד לעטערס איטס אנלי מיי יצר הרע נאו טיטשער נאו פרינסיפעל נאו רבי ענד נאו פערענטס איטס אנלי מיי יצר הרע סאו דער איז סאטש א טינג עז א יצר הרע טו לעטס נאט פארגעט אבאוט דיס, באט סטיל און אל, אין דזשענעראל, ווי העוו גוד קידס, ענד איף ווי אר סיריעס פיפל וויט אווער אידישקייט, ערליך, סינסיער אין עווריטינג, יוזשעלי איט דאזענט העפען. איף ווי סי איט דאז העפען, אנפארטשענעטלי עז וויט אלמאסט עווריבאדי דעטס אווער היער, דער איז א ריזען ביהיינד איט דעט איז ביאנד אווער קאנטראל, ווי דאנט נאו איט, ווי קענט קאנטראל איט, ענד ווי העוו טו דיעל וויט איט. ענד עז איט קאמס אוט, ווי העוו טו דיעל וויט איט אין די וועי

וואטעווער יו וואנט טו קאל הים, פילאסאפערס, וויל רייט און סעי, העז נאו מינינג טו אוז אידן. א אידישע נשמה קאמס פראם א קאמפליטלי דיפרענט פלעיס דען א גוי. א גוי'ס נשמה קאמס פראם סטרא אחרא, קליפה, קאל איט אלל איוויל נעימס, הי אנלי לוקס אוטווארדלי לייק א יומען ביאינג, לייק אוז דזשוס. היז נשמה, היז סאול, היז הארט איז קאמפליטלי דיפרענט, איף ווי נאו די נביא יחזקאל, היז קוואוטעד אין די גמרא, בשר חמורים בשרם, זרמת סוסים זרמתם. אבי קען יו אינטערפרעט דיס פאר די וואנס דעט דאנט אנדערסטענד? נאו, איטס אקעי, איטס אקעי, איי אנדערסטענד. אקעי, סאו די נביא איקוועיטס דעם טו חמורים ענד טו סוסים, סאו ווי קענט ברינג עני ראיה פראם דעם וויט אלל די קיינד אוו פילאסאפיקעל עקספלענעישאנס וואט יו העוו פאר די פאבליק סקול קידס גראואינג אפ אין פאבליק סקול טו אווער קידס איטס א דיפרענט סטארי קאמפליטלי אגב איי רעמיינד מיי סעלף טאלקינג דער איז א חתם סופר וויטש סעיז הי דאז נאט אנדערסטענד האו ווי קען ביי עני טינג אין מעדיסען פראם וואט די גוים די דאקטארס פרעקטיס אן גוישע באדיס א אידס באדי ענד א גוי'ס באדי איז נאט די סעים.

ענד ווי האוו טו בי מתפלל טו השם, ווי האוו טו אל דעטס דעטס די אנלי וועפען דעט ווי האוו, תפילה אל השם, אף קאורס וויט תפילה קאמס דואינג מעשים טובים, גוד דידס, ביאינג גוט, און ביאינג ריעלי גוט, נאט אנלי פריטענדינג טו בי גוט, ביאינג סיריעס אין אידישקייט, נאט קאווערינג אפ וואן טינג וויט אנאדער טינג, עז ווי נאו דער איז אנפארטשענעטלי א לאט אוו קאווער אפס נאו דעיס, א לאט אוו פיפעל יוז דואינג חסד טו קאווער אפ פאר דיפרענט טינגס ווער דעי העוו פלאוס אין אידישקייט, סאו דעי קאווער איט אפ וויט דואינג חסד.

עווריטינג איז אין איטס רייט פערספעקטיוו אין איטס רייט וועי, ווי העוו טו בי סיריעס אין עוורי אספעקט אוו אידישקייט ענד דען אם ירצה השם ווי קאוד אלל האופ און בי מתפלל טו השם וויל סי נחת פראם אלל אווער טשילדרען ענד גרענד טשילדרען און איווען פראם דאוז דעט אר סטיל דאון אין די דאמפס בעזרת השם יתברך בקרוב. Well there is no general answer for every case is different, but there's one thing i could tell for an eleven year old child to understand,

ענד די ריזען הי איז וואט הי איז איז נאט ביקאוז הי איז אף די דרך, דעטס אנלי די ניק נעים, די טרוט אף די מעטער איז הי איז סיק, הי איז סיק אין די העד, ענד די בעסט פרוף טו איט איז דאזענט פאנקשען עז א יומען ביאינג, איטס נאט אנלי דעט הי איז אף די דרך, הי איז מחלל שבת אר נאט דואינג עני אדער טינגס דעט הי שוד בי דואינג, הי איז נאט פאנקשענינג עז א יומען ביאינג בכלל, ענד הי וואס דייעגנאוזט טו העוו ווערי מעני סיקנעסעס טו ען עלעווען יער אולד יו דאונט האוו טו גאו אינטו דיטעיל וויט עניטינג, שי שוד נאו דעט דער איז סאטש א טינג עז ביאינג סיק אין די העד, הי איז ריעלי סיק ענד יו קענט העלפ איט, יור פערענטס קענט העלפ איט, שי דאזנט ענד איי שי דאזנט האוו טו בי עשעימד אבאוט איט, איטס א פעקט, יו קענט הייד איט, יו קענט דעניי איט, באט פעיס איט דעט איטס נאובאדיס פאולט ענד איווען הים הימסעלף אר הערסעלף הואעווער איט איז, איז נאט עט פאולט, זיי אר סיק ענד די ראי' איז זיי ליוו א לייף וויטש איז נאט א לייף

שי שוד בי סטראנג, אוו קאורס יו העוו טו גיוו הער חיזוק שי שוד בי סטראנג, פארגעט עלעווען יער אולד וואטעווער טשעלענדזש איטס הארד פאר הער טו בי סטראנג, יו העוו טו בי א ריעל סטראנג פערסאנעליטי טו בי עיבל עט די עידזש אוו עלעווען טו ענסער אין א סטרעיט וועי ענד נאט לוז יורסעלף. באט אלסא דעטס פארט אוו וואט ווי האוו טו בי מתפלל. קודם כל, איי נעווער געיוו סמיכה טו א רעבע, באט איים גיווינג סמיכה, די רעבעס אינגליש איז פערפעקט, די רעבע קען ספיק אין אינגליש פרום נאו אן, נאו פראבלעם, ענד איי דאנט נאו אבאוט עוועריבאדי עלס, איי פיל לייק איי קען ליסען טו די רעבע די האול נייט, ממש דברים של טעם, מעיבי ביקאוז די פירסט טיים ווי הערד א רעבע דעט דידנט סעי עני דברי תורה, סאו, סאו, סאו, סאו,

יעצט איך וויל דער עולם זאל אויסהערן א דרשה פון איינעם וואס עס זאגט עס אין סאטמאר בית מדרש ער הייסט משה אהרן שטאובער שטעל דיר פאר הערטס א דרשה.
די אטעם האט זיך מיר אפגעשטעלט, איך ווייס נישט פון וועם מען רעדט, די אטעם האט זיך מיר אפגעשטעלט, דער איד באקומט שוין אויך טוויטער, און א וואונדער אז אלע קינדער נעבעך חסידישע אינגעלייט האבן סמארטפאונס און זיי פארלירן די צורה, האב איך דערציילט פאר דעם אינגערמאן. זאגט ער מיר, דאס איז א מעשה, איך וועל דיר פארציילן א שענערע מעשה. ער זאגט מיר, ער איז געווען אין וויליאמסבורג, אין טאקע סאטמאר בית מדרש, ער איז אריין אין בית הכבוד, איז אריין נעבן אים אן אלטער, אן עלטערע איד, א איד וואס האט זוכה געווען צו קירבה יתירה ביים רעבן זכותו יגן עלינו, א איד וואס האט נאך זוכה געווען צו העלפן דעם רעבן. זאגט ער מיר, ער איז אריין אין דעם אנדערן בית הכבוד, און ער האט געהערט ווי ער זאגט אריין פאר גוגל, איזראעל ניוז! השם ישמרינו! א וואונדער נעבעך אז מ'הערט חסידישע אינגעלייט רעדן אפיקורסות! דער אייבערשטער זאל אפהיטן! איך וויל נאך דערציילן איין קלייניקייט און מיט דעם וויל איך מסיים זיין. ס'איז יעצט געווען די ביטערע טראגעדיע, אידן הערטס אויס, ס'איז געווען נעבעך די ביטערע טראגעדיע אין דזשערזי סיטי, נעבעך צוויי זכים קדושים, טייערע הייליגע נפשות זענען אומגעקומען על קידוש השם, קרבנות פון כלל ישראל, איינער פון די צוויי איז געווען א בחור הקדוש היקר משה צבי בן יבדל לחיים טובים אריכים הרב אברהם שלום אהרן דייטש זאל זיין געזונט, ר' שלום דייטש נאך אזא טייערע איד א שטיק גוטסקייט מיר א אלטע גוטע פריינט, איך האב מיך געקענט מיט דעם בחור. ווי האב איך מיך מיט אים געקענט? א האלב יאר צוריק האט דער אייבערשטער אזוי געפירט אז ס'געווען אן עלטערע איד פון דא אין מאנסי א חשובער איד וואס איך האב מיך מיט אים אפגעגעבן פון מיט אים פארברענגען און לערנען און ער איז נעבעך געווען אין שפיטאל אין מאונט סיני אין מאנהעטן און מ'האט גערופן מנין און איך האב אריבערגעשלעפט אינגעלייט וואס זענען אפגעווען דארט א פאר טאג ביי אים איז מען געווען אויסגעשעפט מ'איז אריין אינעם ביקור חולים רום, איז אנגעקומען דער בחור, ער האט געברענגט צו עסן מיט אזא הארץ, מיט אזא ליכטיגקייט, מיט אזא אידישע רגש, אבער איך וויל דערציילן נאך א זאך וואס איך האב דארט מיטגעמאכט, ווען איך בין געזעסן ביי דעם איד ממש פאר יציאת נשמה, כ'האב געהאט די געלעגנהייט דאס ערשטע מאל אין מיין לעבן צו זאגן וידוי מיט א איד, א איד וואס כ'האב געקענט. איר ווייסט, מ'זאגט ביי תחנון, אשמנו בגדנו, גזלנו, און מ'כאפט נישט וואס מ'רעדט ווען מ'שטייט ביי יציאת נשמה פון א איד, מ'זאגט מיט א איד וידוי, כ'האב געוויינט ווי א קליין קינד. ס'געווען דארט אינגעלייט, ברסלב'ע אינגעלייט, מ'האט געזינגען ניגונים. כ'האב געלערנט מיט אים ספרים פון ר' נחמן, זכותו יגן עלינו, און ווען מ'האט געזאגט עפעס א גוט ווארט, האט מען געזען ווי נעבעך איז געווען אויפן רעספירעיטער, ווי די אויגן, ער בלינקט אזוי מיט די אויגן אז ער האלט מיט. כ'האב פארגעלערנט פאר אים דריי מעשיות פון סיפורי מעשיות, ער האט אזוי מיטגעלעבט נעבעך, און אונז זעמער געשטאנען און געזאגט פסוקי יחוד מיט וידוי, ער האט נעבעך קינדער אזוי און אזוי, איז געזעסן נעבעך א זוהן זיינער. אן א בארד, מיטן העמד, מיט איין פיס אויפן צווייטן, און געכאפט א קליפ מיטן שווארצן טרייפענעם טראכער, ווי די טאטע גוסס'ט און מ'זאגט מיט אים וידוי, און עס ארומגעשיקט ביי די משפחה ביי די פרענדס. טייערע אידן, אונז גוסס'ן מיר, אונז גוסס'ן מיר, מען כאפט פון אונז קליפס מיט ווידיאו, מיט אינטערוויוס מיט אלע שווארצע רוחות רעות, און אונז אליין קוק מיר עס, אונז אליין ליין מיר עס, און אונז כאפ מיר אפילו נישט אז אונז גוסס'ן מיר. מ'קוקט גוט אריין עס טוט זיך אפ אזעלכע שערוריות אין כלל ישראל, די אלע זאכן צו ס'איז די אלע ירידות אין חינוך, דאס אלע מיני זאכן איז איז גאר באמת די ערגסטע זאכן, אלעס קומט פונעם סמארטפאון, אלעס, פארוואס אפילו א איד וואס וואס האט נישט קיין סמארטפאון, ס'מעג זיין רבנים רעבעס, אז מען דרייט זיך צווישן אין א אין א אין א סביבה ווי דער עולם האט סמארטפאונס, אז מען אז מען אז מען איז ארומגענומען מיט סמארטפאוניסטן און מיט מידיע'ניקעס, פארלירט מען דעם גלייכגעוויכט, מען פארלירט די הרגשה, מען באקומט א סמארטפאון קאפ אומוועלנדיג. איר ווייסט ווי מען האלט? כ'שעם מיך צו פארציילן, כ'שעם מיך צו פארציילן, מ'האט דאך אזוי מורא צו רעדן היינט, די רבנים האבן מורא, מ'וועט זאגן א זאך און דאן קומט ארויס אהער און אהין, איך האב מיטגעלעבט די וואך, די וואך, איך האב עס מיטגעלעבט, ס'האט מיר קיינער נישט פארציילט, ס'איז געווען א עצרת התעוררות אין וויליאמסבורג, הגאון הצדיק רבי זלמן לייב פיליפ זאל זיין געזונט, אזא הייליגער לעכטיגער איד, א שטיק תורה, א שטיק יראת שמים. די קרוין פון סאטמאר רבי נחום שלום שמעי' זאל זיין געזונט איז צוגעגאנגען צו אים און האט אים געזאגט איך וויל בעטן דעם דיין כאטשיג איין רוף צו קענען קאלומירן מען זאל רעדן דעם רבינ'ס זכותו יגן עלינו'ס דיבורים סאטמארע שפראך מען הערט אזעלכע אפיקורסות אין די גאס מען זאל רעדן פון אני מתיר את בשרכם. ער האט זיך געווארפן ווי א שלאנג, יא ניין ניין יא, צום סוף האט ער גערעדט. רבי זלמן לייב פיליפ האט מורא אין וויליאמסבורג צו רעדן ברבים פון וואס? פון אני מתיר את בשרכם, די מאמע לשון פון סאטמאר, די מודה אני. ווי האלט מען היינט אויף די וועלט דאס אלעס איז די סמארטפאון. איצט קען מען נישט איבערמאכן די וועלט אבער די רבי ר' מעכעלע פלעגט זיצן מיט זיבן אידן ביי שלש סעודות איז אמאל נישט געווען קיין מנין מ'האט געדארפט אריינרופן צום בענטשן און ער האט גערעדט דיבורים מ'דארף רעדן און רעדן און רעדן און מ'רעדט אונז טוהן מיר וואס אונז קען מען און דער אייבערשטער טוט וואס ער קען.

הכבוד, יראת הכבוד, בית הכבוד, ווי א עלטערע איד האט זיך צוגעבויגן, ער האט נאר געוואלט צוהערן, ער האט נישט געוואלט צוהערן וואס טוט זיך ביי יענעם אין בית הכסא, ער האט נאר געוואלט, ער האט געוואלט הערן נאר וועגן די גוגל איזרעילי ניוז, אונז האט מען אויסגעלערנט א בית הכבוד, איר רופט עס אן א בית הכבוד, איז אזוי ווי א מקווה, ביי אונז האט מען אויסגעלערנט אין א מקווה מען טובל'ט זיך און ארויס, מען טובל'ט זיך און ארויס, א בית הכסא איז די זעלבע זאך, מען מאכט, מען ווישט זיך אפ, מיר זענען ארויס. מען מאכט מען ווישט זיך אפ ארויס נישטא וואס צו זיצן דארט נישטא וואס צו פארברענגען דארט און ס'איז נישט א פלאץ וואס מען דארף דארט פארברענגען וואס מען מעג דארט פארברענגען א מענטש וואקט אריין אין בית הכסא איים סארי בית הכבוד אזוי ווי איר רופט עס אן בית הכבוד ס'איז א כבוד'דיגע פלאץ און ראדני זעהט זיך אויס מען מאכט אפ מען ווישט זיך אפ אוט יור אוט איר האט נישט קיין שום בושה.

בכיות נוראות. און אזוי האט אויסגעקוקט זיין שובבים, ס'איז נישט געווען קיין חילוק צווישן שובבים הושענא רבה צו הושענא רבה שובבים, און עטס קומטס ענק צוזאם יעדע מוצאי שבת צוצוהערן נאך און זיך דערמאנען פון רבינו זכותו יגן עלינו שובבים תורות, וואס זאגט איר? וואס טוט איר עדווערטייזן פאר די וועלט? וואס פאר א עלטערע אידן האט רבינו זכותו יגן עלינו איבערגעלאזט אויף די וועלט? עלטערע אידן וואס גייען אריין אין בית כסא, איים סארי בית הכבוד, ס'איז דאך א כבוד'יגע פלאץ, אין ראדני רופן עס בית הכבוד, און זיי בייגן זיך צו צוצוהערן וואס טוט זיך ביי יענעם אין שכן, צו יענער פיכעט יעצט, צו ס'קומט יעצט ארויס די צואה, צו ער ווישט זיך יעצט אפ, ניין ניין ניין, ער האט נאר געוואלט הערן צו ער גוגל'ט איזרעילי ניוז, אמת? ער האט געוואלט הערן צו זיין שכן גוגל'ט איזרעילי ניוז. אבער איר אדווערטייזט נישט ווי איר פארפירט ווי א קוקוריקו ווי א אי די פי לא עלינו, איר האט געשריגן ממש אי די פי ווי איר האט א נערוועס ברעיק דאון, איר דערציילט א מעשה פון א עלטערע איד וואס האט זיך געווייקט ביים רעבן געטוהן פארן רעבן געשטאנען די רעכטע האנט צום רעבן און ער האט געהערט ווי די שכן וואס זיצט אויך אין בית הכבוד, וואס ער טוט דארט אין בית הכבוד? סאו איר ווילט אדווערטייזן פאר די וועלט דאס זענען די עלטערע אידן וואס רבינו זכותו יגן עלינו ולא עלינו האט איבערגעלאזט אויף די וועלט? עלטערע מענטשן זוכן אריינצולויפן אין בית כסא צוצוהערן וואס די שכן טוט אין בית כסא? פארדעם האט רבינו זכותו יגן עלינו געוויינט ביי שובבים? פארדעם האט ער אזוי פארפירט הושענא רבה?

דאס זענען די עלטערע אידן וואס משיח וועט קענען ווייזן מיט די פינגער, דאס זענען די קראנקע עלטערע אידן וואס רבינו זכותו יגן עלינו האט איבערגעלאזט אויף די וועלט, וואס טוען זיי? זיי לויפן ארום אין ראדני בית כסא'ס און הערן זיך גאר צו וואס טוט זיך ביים שכן. דאס איז נאך די גרויסע שובבים תורות זיינע, דאס איז נאך די הושענא רבה, דאס זענען נאך די שאלעשידעס תורות, דאס האט רבינו זכותו יגן עלינו ארויסגעגעבן, עלטערע קראנקע מסוכנ'דיגע אידן וואס לויפן ארום אין ראדני בית כסא'ס, זיך צוצוהערן וואס טוט זיך ביים שכן, דאס איז די גאנצע זאך וואס רבינו זכותו יגן עלינו האט איבערגעלאזט? וואט א שעים! וואט א שעים! און פארוואס דארפט איר עס אזוי אדווערטייזן אז רבינו זכותו יגן עלינו האט איבערגעלאזט קראנקע עלטערע אידן? ענד נאו האו דו יו טינק ווי וויל בי עיבל טו לוק אפ אן דיס פיפל מיט די לאנגע ווייסע בערד? חזירים! מאלעסטערס, פעדאפיילס, זיי לויפן בית כסא'ס און הערן זיך צו וואס טוט זיך ביים שכן, אונז גיימיר יעצט וויסן אז רב שטאובער האט אונז דערציילט א סוד און עדווערטייזט אז די עלטערע אידן אין בית כסא ראדני הערן זיך צו צום נעקסטן שכן, מ'עט וויסן איין זאך. אז אין ראדני טאר מען נישט גיין אין בית הכסא טאמער מען זעהט א עלטערע איד דארט אריינקומען רבותי נעווער יוז עי בעט'רום אין ראדני בית מדרש טאמער דארט קען אריינקומען עלטערע איד ווייל דו וועסט וויסן ער גייט זיך צו דיר צוהערן צו דיינע נפיחות צו דיין מאכן צו דיין ווישן צו דיין פישן יעדער זאל זיין געווארענט אז די עלטערע אידן זענען קראנק אין ראדני זיי לויפן דארט ארום אין די טוילעטס און זיי הערן זיך צו וואס טוט זיך ביים שכן. דאס האט הרב שטאובער אליינס עדווערטייזט אז דאס טוען די עלטערע אידן אין ראדני. סא רבותי, זאג הרב שטאובער זאל נאך שרייען ווי א קראקעדייל, ווי א קוקו לקו לקו בקו, ווי א אי די פי, ער זאל נאך עדווערטייזן נאך סודות זאל ער ארויסגעבן וואס טוט זיך אין ראדני טוילעטס. ס'קומט אים א דאנק ער האט אונז געלאזט וויסן אז אונז זאלן נישט נוצן די בית הכסא'ס ווייל דארט דרייען זיך עלטערע קראנקע אידן.
א גוטן טאג. ווייס נישט ווער ס'האט דיך אויסגעלערנט באט איי קען טעל יו וואן טינג, ס'איז דא מענטשן זיי פלעגן ארונטער לייגן די הענט אונטער די בית הכסא ווייל ס'גייט דאך נישט ביז אראפ, פלעגן זיך ארונטער לייגן די הענט אריין שטופן צו פרעמדע קינדער און דו האסט נישט געזען ווער דאס איז נאר מ'האט זיך געגעבן א דעק צו און זיך געגעבן א לויף ארויס און פארטיג, כ'ווייס נישט ווי דו האסט געלערנט מאטי, וועיק אפ, מ'האט אזויפיל חאזעריי אנגעטון אין בית הכסא, שטעל דיר פאר משה עפשטיין א יאר און א האלב צוריק האט ער געעפנט א בחור'ס טוילעט און האט אים גענומען אין די בית אין די בית הכסא האט ער אים מאלעסטעט און זאליק האט געזאגט מען זאל מאכן א שווייג ווייל ס'טאר נישט ארויס קומען כ'ווייס נישט ווי דו האסט געלערנט מאטי גיי צוריק אין חדר האסט געלערנט אז מען פלעגט מאכן לעכער האסטו נישט געזען אין יעדן בית הכסא איז דא א לאך ווענדט זיך א קליינע לאך א גרעסערע נאך א גרעסערע לאך מען זאל קענען קוקן וואס יענער טוט דארט מען פלעגט זיך ארונטער לייגן די מאטי וואט.

איר ווייסט אין אלע רעבישע פלעצער האט מען געמאכט תערובות'דיגע חתונות אן א מחיצות נאר אויף אזויפיל געווען נישט תערובות אז ס'איז נישט געזעסן איך לעבן יענעמ'ס פרוי און יענער לעבן מיין פרוי ס'איז געזעסן ביי איין טיש א מאן א פרוי א מאן א פרוי איך געדענק עס נאך. עטס איך וויל ענק זאגן איך וויל ענק זאגן עטס זאלטס וויסן אביסל היסטערי קינדערלעך עטס זענטס דאך יאנגסטערס היינט למשל אפילו נאך אפאר יאר צוריק איז א ליטווישער בחור איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל און אין ארץ ישראל גייט מען אין האטעלן, אונטן אין די לאביס, און זיי זיצן דארטן בחורים און מיידלעך מיט דעיטס, און מען רעדט דארט שעות ארוכות, ס'איז אנבעליוועבל, דער של"ה הקדוש רעדט א גאנץ אריכות אויף דעם, אז פאר מ'איז א חתן כלה קומט דער חתן צו די כלה און די כלה צום חתן, און אלע קומען צו צו זרע לבטלה און צו פגם הברית, און וועגן דעם גייט נישט דער שידוך נאכדעם, ס'ווערט א מלחמה ווייל ס'איז אש ו. איש נישט איש ואישה, עניוועיז דער עולם רעדט זיך איין אז אין די ליטא איז מען אויסגעגאנגען, יעצט איכ'ל אייך זאגן אינסייד אינפארמעישן פון די ליטא, אמאל איז געווען אין די מיר א בחור וואס ער איז אויסגעגאנגען מיט א מיידל און די בחורים האבן עס געכאפט, די בחורים אן די בערד האבן אים אפגעווארט און זיי האבן אים געטראגן ביז צום טרעין סטעישן מיט זיינע פעקלעך און אריינגעזעצט אין די באן און געווארט ביז די באן האט צוגעמאכט די טיר ער זאל אוועקפארן און מער קיינמאל נישט צוריקקומען, עס איז געווארן א נייע זאך, יעדער מען מעג דאס מען מעג דאס מען מעג יענץ, קען מען דאס זען די. טאַנצן די מוזיק, אַ האַלבע טונקלע זאַל, זיי ווילן אַז די חתן כּלה זאָל האָבן אַ שוואַרץ אַ טונקלן לעבן, מען זעט ווי ווי מען טאַנצט אין איינעם, ס'איז ס'איז רחמנא לצלן אין די מוזיק, ס'איז דיסקאָטעק מוזיק, איך וויל זאָגן פאַר לעיקוואוד, דאָס זענט עטס, און דאָס איז היינט אין יאָר טוועני טוועני, און עטס האָטס אַ פּראָבלעם, עטס גייטס אַרויס קעגן אַ דיין, וואָס דער דיין האָט בסך הכל געלערנט אז דאס אלעס וואס עטס טוטס דאס איז טאר מען נישט טון סאיז איסורי כריתות יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף דאס איז ממש א גרויל די אלע זאכן דאס האט מען געיארשענט פון די רעפארמער דא און סאיז געווארן א נייע זאך אז דאס איז גאר א ליטווישע זאך און היינט זענען די חסידים געווארן דזשעלעס האבן זיי עס אויך איבערגענומען אין מאנראו איז יעצט געווען א חתונה וואס א גרויסער גביר איז אריין מיט די משפחה צו די פרויען און מען האט געטאנצט און קיינער זאגט נישט קיין ווארט פארוואס? הע הע ער האט באצאלט. קאטלער, דו ווייסט לעבאוויטש איז געווען זייער ברוגז אויף קאטלער, און ווייל מ'איז אזוי געווען ברוגז האבן זיי גערופן אלע זייערע דאגיס קאטלער, אין קראון הייטס נאך היינט דא דאגיס וואס הייסן קאטלער, פליז וואטש וואט יור דואינג ענד וויט הו יור דענסינג וויט. דא איינער וואס ס'מאכט משוגע די ליטווישע וועלט, ער הייסט יצחק לבנה שטערן, ביי אונז איז ער אן אפגעפרעגטער לאו לייף, ענד דער איז ריעלי נאו ריזען יו שוד העוו עניטינג טו דו וויט הים, יו שוד העוו נאו עפיליעשען, און דו מיש דיך נישט אריין וואס גייט פאר ביי אונז. כ'האב געוואלט זאגן, אמעריקע טוט אז מ'זאל האבן העלט אינשורענס און די אלע זאכן, די מעשה איז אזוי, ווייל איינער האט פראבלעמען, מענטל פראבלעמס, איז זייער שווער ער זאל באקומען א גוטן דאקטער, איז דא אזויפיל ארגענעזעישאנס וואס עפענען אויף, און ס'קומען נאך געספאנסערט דורך ארגענעזעישאנס, און דער עולם מיינט אז זיי קענען, זיי זענען נישט אפ טו פאר, נישט אין זייער סקולינג, און זיי זענען נישט אפ טו פאר אין קיין שום זאך, און אויף דעם גנב'ט מען גרויס געלט. יעצט איך האנדל דא מיט א קעיס, זייט איר, זייער א פארצווייגטע קעיס. ס'דא עפעס א פרוי, א סייקאלעדזשיסט, ארבעט פאר אן ארגענעזעישן פון בארא פארק, וואס יעצט קומט ארויס אז עפעס א פרוי גייט צו איר, און די פרוי האט געמוזט גיין ווייל ווען נישט וואלט זי נישט באקומען אירע מענטל מעדיקעישאנס. און זי פלעגט צאמרעדן א גאנצן טאג אויף איר מאן, יעצט קומט ארויס אז שוין צען יאר וואס זי זאגט וואס האסטו פון דיין מאן און זי האט איר מסביר אז זי זאל זיך גט'ן מיט אהער מיט אהין, למעשה איך שטופ איר מאן אז ער זאל מאכן א לאוסוט, זי האט איר מאן קיינמאל נישט געזען און זי האט געזאגט אן אפיניען די גאנצע צייט וויאזוי זי זאל טון, שפעטער יעצט געוואויר געווארן די פרוי וואס איז געגאנגען פאר טערעפי אז זי איז גאר א גרושה, איר טערעפיסט איז א גרושה, סאו זי וויל מאכן א קלאב, דזשוין די קלאב.

איך שטופ אים שטארק ער זאל עס טון ווייל איך טענה אזוי. אונז האמיר א פראבלעם אז ס'איז דא אפאר מענטשן וואס די פיפיק מיט די באלס זענען צו שווער, גייען זיי זיך שניידן עס אפ און זיי ווערן א נקיבה. זיי כאפן נישט אז די דדים, די צוצקעס, זענען אויך א פראבלעם צו שלעפן ארום א גאנצן טאג און זיי צו קלינען און ווען ס'שוויצט און אין זומער און ס'שטינקט פלייש אויף פלייש מוז מען אנטון פערפיום. ס'איז א שאלה אין הלכה ווען ס'איז נישט ריין טאר מען עס נישט שמעקן, לא תנאף לא תנאף. כ'האב געמאכט א מיסטעיק, ער איז דאך א זכר, חחחח. און דאס איז א מורא'דיגע שווערע פראבלעם וואס דא גייט יעצט פאר. זאגט די גאווערמענט אזוי, איך גיי אויסגעבן עווערי פעני אוו מיין צו מאכן זיכער אז עבי בעבי שטיין זאל קענען האבן א פנים ווען ער קומט אריין אין א שול און ווען ער גייט אריין אין א טוילעט, מ'זאל אים נישט דיסקרימינעיטן א מעיל א פימעיל, און צו געבן העלפ פאר אונזערע בירגער איז נישט דא ווער ס'זאל געבן, מ'געט נישט קיין געהעריגע העלפ. נאכדעם שטופן זיי אן מיט דראגס אויכעט, נישט יעדע טערעפיסט קען געבן דראגס אבער איך פארשטיי זיי האבן שוין זייער אוטלעט צו וועמען זיי שיקן, אונז זעמער ארגער ווי גיני פיגס, אונז זעמער די גרעסטע גיני פיגס וואס איז דא, מען לעבט, מען מאכט חתונות, צען צוואנציג טויזענט דאלער, מען פישט ארויס פאר פלאוערס פאר דעם פאר יענעם,

עט די ענד אוו די דעי זענען זיי אליינס גרושות, זיי האבן נישט קיין איין נארמאלן טאג אין לעבן, די אייגענע קינדער האבן זיי שוין לאנג איבערגעלאזט, ענד עוועריבאדי נאוס וואט איטס אלל אבאוט, און דא זענען זיי די וואס זיי געבן אונז ווי מען זאגט טערעפי, און וואס טוהן מיר אונז מיט אונזער געלט וואס אונז וואלט נאר געדארפט באמת ספענדן אזוי ווי עס דארף צו זיין, וואס טוהן מיר מיט די געלט? מען געט עס אויס אז עבי בעבי שטיין זאל קענען וואקן אין די גאס. און זי זאל זיך אריינלייגן א קישן ביים בויך כאילו זי איז פרעגנענט, פארשטייסט וואס דא גייט פאר? אונז זעמער אזוי אויף צרות, יעצט איז דא דא א אינגערמאן וואס איז זייער געשלאגן, ווייל ממש צען יאר האט זי אנגערייצט זיין ווייב, און דא האט זי דאך געהאט קינדער אין שטוב האט זי נישט געוואלט, אבער למעשה יו נאו ווי מען זאגט די שיט היט די פען, ווייסט וואס דאס הייסט, כ'על ענק מסביר זיין, ווען איינער מאכט גדולים און ס'פאלט ארויף אויף א פען וואס ס'דרייט זיך, איז אין צוויי מינוט איז די גאנצע. שיט אלל אווער די האוז, ס'איז אינגאנצן אין די גאנצע הויז קענסטו זעהן, דעטס קאלד די שיט היט די פען, און דאס איז וואס דא גייט פאר, ס'איז אנבעליוועבל, איך קען נישט ארויסקומען נאך מיטן נאמען מיט די אלע זאכן ווייל ווען נישט קענען זיי זאגן אז מ'האט שוין געוויסט דערפון, ווייל ווייסט אז ס'דארף דורכגיין הירינגס, ס'גייט דורך, ס'גייען יעצט גרויסע הירינגס, גרויסע הירינגס, זי איז א גרושה און זי קען בשטיין נאך א פרוי זאל זיין א גרושה, זי פלעגט רעדן. צען יאר אויף איר מאן וואס האט איר מאן קיינמאל נישט געזעהן ווען איר מאן זאל שטיין אויף א ליין אפ מיט דריי מענטשן נישט צוועלף נאר דריי מענטשן שי וואלד נעווער געס הו איט איז ענד דיס איז א ווערי ווערי ווערי ביג קריים קודם כל ער גייט צו א סייקאלאדזשיסט און זיי זאגן ביי לא טארן זיי נישט געבן קיין אדווייס קיין פערסאנעל אדווייס זאל זיך גט'ן צו נישט גט'ן שי איז נאט היער פאר דעט למעשה האט זי עס געטוהן זי האט עס געטוהן מיט אפאר מענטשן כ'האב שוין געזעהן אין איינע פון די ווי ס'האט זיך ארום געדרייט א פאשקוויל וואס שטייט איר נאמען מיט אן ארגאניזעישאן'ס נאמען זייער מיעס באשמיצט ענד דיס איז וואטס גאוינג אן. מען דארף זייער זייער שטארק וואטשן וואס מען טוט, מען דארף וואטשן צו וועלכן דאקטער מען גייט פאר העלפ, שטעל דיר פאר איינע פון די חשובסטע דאקטוירים ס'איז געווען א יונגל און די פעמילי איז איינע פון די חשובסטע משפחות וואס איז דא אין די וועלט און מסתם פון די רייכסטע אויכעט. ווען זיין טאטע איז געשטארבן ווען זיין טאטע איז געשטארבן איז ער ווערט געווען א ביליאן דאלער, און שטעל דיר פאר ער האט זיך פארליבט אין א פערצן יעריגן יונגל און ער האט סאמהאו הי גאט א האלד אוו הים און ער איז געקומען צו אים, און עט די ענד אוו די דעי האט ער אים סעקשועלי אביוזד, מען האט אים ארויסגעווארפן גראד פון די האספיטעל פון דאקטוירים און ער גייט יעצט דורך דאס גיהנום נאר זיי האבן אזויפיל געלט זיי וועלן מסתמא אפצאלן און יענער וועט נישט וועלן קומען עדות זאגן און די אלע בולשיט קען מען אונז און יעדער הערט פון אים און יעדער ווייסט.

גיינעקאלעדזשיסט האט בכלל נישט געהאט צו טון מיט די זכרים מיט די זאכן. אונז מוז מען מאכן אן ענד צו דעם אלעמען ווייל אונז זעמער געטריטעט מיט די ארגסטע דאקטוירים וואס איז דא, די גרעסטע מנובלים, און טאמער דער אייבישטער וועט פירן זיין וועלט, וואס אונז קען מיר נישט פארשטיין וויאזוי און פארוואס, און ס'וועט נאך ווערן ליגעל די אלע זאכן דו וועסט נאך נישט טארן זאגן גארנישט, ס'וועט מעגן יעדער מגיד שיעור מיט יעדער מלמד, אנכאפן יעדעס יונגל, סקרוען, ענד דעטס איט, ווי וועסטו אנקומען? וועסט אנקומען אין ערגעץ, דאס איז זייער זייער נישט גוט, און נאכדעם איז דא אסאך די מנוולים, זיי זעען אז א פרוי איז אויף גרויסע צרות, עס הייסט וואוינען זיי מיט איר, דעי העוו ען עפעיר וויט דעם, וויטש איז אלסא ווערי ראנג, ביקאוז יור טעיקינג אדווענטידש אוו א פערסאן דעט איז נאט אלל דעיר, שי איז מיסינג סאמטינג, און איך שטיי זייער שטארק צו צו די אלע, איך שטיי צו צו די, דעי העוו נאו רייט טו דואינג וואט דעיר דואינג, און איף דעי גאו אווערבאורד, און זיי געבן די עצות וואס זיי האבן נישט געטארט, זאל מען זיי צונעמען די לייסענס, דער איז נאו ריזען פאר דיס נאנסענס, עניוועי מען טוט, מען האפט אז מען וועט אנקומען, ברוך השם ביז יעצט זעמער איבעראל אנגעקומען וויאזוי מ'האבן מיר געוואלט, ס'איז נישט אינגאנצן אזוי ווי מ'האבן מיר געוואלט אבער נאט טו פאר, עניוועי זאג ענק אייביג אז ווען א מענטש גייט דורך קרייסעס, מענטשן קאלן מיך אפ, דורכגעגאנגען דא א קרייז דארט א קרייז, טאמער לערנט מען זיך דערפון איז עס די בעסטע זאך ווייל אויף דעם האט עס דער אייבישטער געמאכט. און טאמער לערנט מען זיך נישט איז עס נעבעך א וועיסט אף טיים. יעצט איז דא זייער אסאך טאטעס וואס זיי גייען דורך מיט קינדער זייער אסאך שווערע זאכן, מענטשן קאלן אפ, מען פרעגט, מען זוכט העלפ אהער און אהין, כ'וויל עטס זאלטס אויסהערן אפאר מינוט פון ראביי וויי וויי דזשעיקאבסאן, א טאטע באקלאגט זיך אז ער האט ארויסגעווארפן זיין זון, דרייסיג יאר שפעטער האט ער געהערט א דרשה פון וויי וויי דזשעיקאבסאן, באקלאגט ער זיך ווער ווער יו טערטי יערס עגאו ווען איי טרו אוט מיי סאן, זאגט ער יו נאו דעט פאר טערטי יערס מיי סאן ווענט אף די דרך הי מעריד ע שיקסע און ער האט א שטוב מיט קינדער מיט גויטעס ענד הי סעד דעט אלל דיס טערטי יערס נאט אנלי מיי סאן דידענט סליפ ע נייט איי דידענט סליפ ע נייט אידער איי טאט אייל טראו הים אוט איט וויל בי עווריטינג פיין ענד דענדי און אונז דארף מען אנהייבן צו ארבעטן מער מקרב צו זיין די קינדער מען האט דאך אזויפיל דראפ אוטס איך הער ס'האלט שוין ביי פערציג פראצענט דראפ אוטס וויטש מינס עס געווען אמאל ישיבה בחורים היינט

און אזוי זעהן מיר היינט אויס, זעמיר גוט אין דר'ערד. איך הער זאגן פון די יודע דבר מ'האלט ביי פערציג פראצענט דראפ אוטס. זיי קענען נאך קומען אין א שול, זיי קענען נאך, זיי גלייבן אין גארנישט, זיי דאווענען נישט, זיי לערנען נישט, און פון דעם איז אפגערעדט, זיי גייען אויס מיט מיידלעך, זיי דעי דאונט ריעלי קעיר ענימאר, פאר עניטינג וואס השם יתברך געב אונז, וואס מ'מעג טון און וואס מ'טאר נישט טון. און מ'דארף וויסן, ס'קומט יעצט שובבים, שובבים, העי תיקון הברית, ברית, ברית, גייטס אלע אין דר'ערד. אלע חזירים מיט אלע רבנים האבן געטוהן כל דבר אסור, מ'האט קיינמאל נישט אובאכט געגעבן אויף אידישע קינדער, און איך וויל אז דער עולם זאל אויסהערן דא א מאמר אויף שובבים, עטס וועט זעהן וואס שובבים איז, עטס וועט זעהן אז דער אייבערשטער עמו אנכי בצרה ליגט אין איינעם מיט אונז אין א בוש, א בוש מיינט אזא א בוים פון דערנער, דארט זיצט דער אייבערשטער נעבעך, ער קוקט צו וואס מ'טוט מיט זיינע אידישע קינדער, דער רבי משוגע אזוי און דער אזוי, די תולדות אהרן רבי האט נאכגעמאכט זיין טאטן, מ'האט נישט פארשטאנען איין ווארט ווען ער האט געזאגט תורה, איז אויך געווען משוגע צום טויט ווי א בארג, גיגיגיגיגיגיגי, און אפילו אונזער הייליגער דברי יואל האסטו נישט פארשטאנען וואס ער זאגט, אז האסט נישט געקענט זיין שפראך האסטו נישט פארשטאנען, פארוואס? ווייל דער קדושת יום טוב, הערטס אויף מיט די אלע שטותים, נישט קיין קדושת יום טוב און נישט קיין תולדות אהרן, מען דארף רעדן אפן מיט די קינדער, קינדער קיינער טאר דיך נישט טאטשן, קינדער דער אייבערשטער אין דעם זעלבן. צער ווי דו ווען איינער טאטשט דיך, דער אייבישטער זיצט אין א בוש, ער זיצט אין א בוים וואס ווערט פארברענט און ער ווייסט זיך נישט ווי צו טרעפן דאס פלאץ, ער זיצט נישט אין זיין פאלאץ, ווען מ'איז מכשיל אידישע קינדער זיצט דער אייבישטער אין די וועלט, ער וואנדערט ארום און ער ווייסט באמת נישט ווי זיך צו טרעפן א פלאץ, עמו אנכי בצרה. איך וויל עטס זאלט אויסהערן א שטיקל געדאנק אויך פון ראביי וויי וויי דזשעיקאבסאן. Why from amidst a thorn bush?
Why not another large tree? וויי נאט עי פאלם טרי? אמר הקדוש ברוך הוא גאד סעד כתבתי בתורה, איי ראוט אין תורה, ריפערינג טו טשעפטער ניינטי אוו תהילים, עמו אנכי בצרה, איי עם וויט הים אין פעין און דיסטרעס, הם נתונים בשיעבוד ואף אני בסנה במקום צר, לפיכך מתוך הסנה שכולו קוץ. יו וואנט טו נאו ווער איי עם פאונד?

וויטש עווריבאדי עני וואן הו ווישעס קאוד לוק אפ אין מדרש רבה פרשת שמות אן דיז פסוקים מכילתא דרשבי ר' יוסי הגלילי אומר ר' יוסי הגלילי סעז מפני מה נגלה הקדוש ברוך הוא משמי מרום והיה מדבר עם משה מהסנה די סעים קוועסטשען וואטס די פוינט אוו דיס רעוועלעישען מפני שהוא טהור שאין אומות העולם עושין אותו עבודה זרה

ענד די פירסט רידימער אוו די דזשואיש פיפל. כ'האב געוואלט זאגן אז אין ארץ ישראל איז געשען א מורא'דיגע טראגעדיע, געפערליך, צוויי יונגע מיידלעך, די צוויי מיידלעך זענען קאזינעס, איינע הייסט חני סאליטש, ניינצן יאר אלט, פון שטאט נתניה, די אנדערע איז שטערנא שרה קלאפמאן, פיר און צוואנציג יאר אלט, פון ירושלים, זענען נעבעך געווען שוין ביידע אפגעפארענע, און זיי קומען פון ליבאוויטש, ס'איז א חבד'סקער משפחה, און זענען געווען ביי זייער באבען. אין שכונת רמות און זענען ארויפגעגאנגען ביינאכט אויפן דאך אין גבעת שאול האבן די ביידע אראפגעשפרינגען זיי האבן גערייכערט אביסל ציגערעטלעך און זיי האבן זיך געהארגעט און זענען געשטארבן יעצט איך וויל אביסל רעדן פון דעם דזשאב אונז מוז מען רעדן פון דעם. איך קען יעצט זאגן קלאר מען וועט קיינמאל נישט ארויסבעקומען די סוד וואס איז געשען מיט די צוויי פרומע מיידלעך די צוויי פרומע שוועסטערס פאקט איז אין ארץ ישראל עוועריבאדי עוועריבאדי איז געטינג עוועי וויט די קריימס פארוואס

אדער די משטרה קומט אריין מאה שערים, ס'טוט זיך לעבעדיג, מ'באווארפט זיי, מ'באוואשט זיי, אונז האמער אלעס געטון אז קריימס זאלן ביז היינט בלייבן געקאווערט און זאלן וועלן זיין געקאווערט און מ'זאל נישט אויסגעפינען צו ס'דא דעינדזשערעס פערסאן בתוכנו, צו ס'דא פעדאפיילס מיט די אלע זאכן, רבותי ווילאנג אונז גייען זיך אזוי אויפפירן, וועלן אונזער קינדער זיין אין דעינדזשער אין ארץ ישראל, צו מאה שערים צו ווי ס'זאל נישט זיין, ווי לאנג אונז גיי מיר נישט לאזן פאליציי מאכן זייער אינוועסטיגעישן און מען לאזט זיי נישט מאכן קיין אוטאפסיס, וועלן אונזער קינדער זיין אין ארץ ישראל אין גרעסטן דעינדזשער עס לאנג אונז פיר מיר זיך אויף ווי חיות אין ארץ ישראל, זאל מען שרייען שיקצה, זאל מען שרייען חרדק, אלעס נאצי, רבותי, טאמער גייט מען נישט לאזן פאליציי מאכן זייער אינוועסטיגעישן, יור טשיילד קאוד בי די נעקסט וואן. רימעמבער, דא דרייט זיך ארום א אידישע מערדער, ער האט גערעיפט צוויי מיידלעך, ער האט זיי נאכדעם אפגעהארגעט, און מען האט קיינמאל נישט אויסגעפונען וואס דא איז געשען. אזוי גייט זיך אפשפילן אין ארץ ישראל. ס'קען זיין, באט איך ווייס איין זאך יא, איין זאך מעגסטו יא זיין מיט מיר, אין ארץ ישראל עווריבאדי איז געטינג עוועי וויט דעיר קריימס, יו נאו וואי? יו נאו וואי? ווייל ס'הייבט זיך אן אזוי, וויל מען מאכן א אוטאפסי און מען וויל זען וואס איז געווען די קריים, קומען די אלע חסידישע און חרדישע חברה פון מאה שערים און פון אנדערע געגנטער, מען הייבט אן צו פראטעסטירן אין פראנט פון די פלאץ ווי מען מאכט די אוטאפסי, אדער מען נעמט זיך צאם דארט אין כיכר השבת וואטעווער, און מען מאכט הפגנות און מען פארברענט אלע מיסט קאסטענעס, מען מאכט א חורבן, קומט די משטרה, שרייט מען נאצי, שיקסע, חרדק, איך דארף דיר נישט זאגן, נאצי, שיקסע. וואס איז נאצי? וואס איז שיקסע? אויב גייט למשל א פעדאפייל, א מאלעסטער, א רעיפיסט זעהן אז ער קען טוהן קריימס און איז געטינג עוועי וויט איט, רוב רעיפיסט הרג'נען זייערע וויקטימס ווייל זיי ווילען נישט אז די וויקטעם זאלען נאכדעם גיין און איבערזאגען דער האט מיך גערעיפט דער האט מיך מאלעסטעד און דער האט געטוהן די קריים מיט מיר, רוב רעיפיסט היינט הארגענען זייערע וויקטעם'ס אז מען גייט נישט קענען מאכען קיין אוטאפסיס ווייל מען האט מורא פון די פראטעסטען וועט מען קיינמאל נישט וויסען איז די וויקטעם געווען א וויקטעם פון רעיפ פון מאלעסטעישען פון אנדערע קריים'ס, ליידער ביי אונז חסידים מ'איז געווארען ארץ ישראל ווי אר געטינג עוועי וויט עווערי קריים. מען וויל מאכן א אוטאפסי פארפירט מען, מען וויל גיין אינוועסטיגעישן פארפירט מען, משטרה קומט אריין קיין מאה שערים דארף איך אייך נישט זאגן וויאזוי עס קוקט אויס, ס'פליעט באטלעך, ס'פליעט פעמפערס, ס'פליעט אנדערע זאכן, ס'האלט שוין אזוי ווייט אז ווען מכבי אש, ווען מכבי אש קומט אריין אין מאה שערים צו ראטעווען אונזערע אידן, אונזערע קינדער, אונזערע קינדער פון פארברענט ווערן צו אנדערע סכנה'דיגע זאכן, די מכבי אש קומט אריין. וואס טוט זיך? ס'פליעט באטלעך, ס'פליעט שטיינער אויף זיי, ס'טוט זיך לעבעדיג. מכבי אש, פייער דעפארטמענט קומט אריין צו ראטעווען מענטשן, ווערן זיי גאר באמבאדירט פון פלאשן, פון שטיינער, פון באטלעך, פון אלעמען. חיות, וואס א מין חינוך איז דאס? אבער. פון איין וועגס ווייסן זיי אז די משטרה גייט מיד ווערן, די משטרה וועט גארנישט טוהן, ווייל אונז גיימיר פראטעסטירן מיט שרייען שיקסע, מיט שרייען חרדק, מיט שרייען נאצי מיט נאצי, ענד אלל די קריימס אר ביאינג קאווערד, סאו דעטס די פראבלעם איזרעיל, אפשר האט איינער זיי גערעיפט און נאכדעם געהארגעט אראפגעווארפן פון די בילדינג, אונז ווייסן מיר דאך גארנישט היינט, ווייל אין ארץ ישראל טאר מען ניט מאכן א אוטאפסי. וועט גאנץ ארץ ישראל צוזאמקומען, מען וועט זיך ארויפווארפן אויף די כבישים, מען וועט בלאקן די אוטובוסים מיט די קארן, איך דארף אייך נישט זאגן וואס פלג קען אנמאכן דארטן א חורבן אין ארץ ישראל, יעדער שטינקער קען טון ארץ ישראל וואס זיי ווילן, דעטס די פראבלעם. יעצט, כ'האב פריער גערעדט די וואך פון דעם ענין פון סייקייעטרי, סייקאלעדזשי, מיט אלעם, ס'איז א מורא'דיגע זאך יעצט אין ארץ ישראל, ס'איז געווען א פארפאלק וואס זיי האבן געלעבט יארן אינאיינעם, און למעשה איז האט. האט געגעט מיט איר מאן און ס'איז געבליבן אז אלעס וועט בלייבן אזוי ווי ס'איז געווען, ס'האבן נישט ארויסגעשטאנען אלע נכסים, און די פרוי האט זיך יעצט דערמאנט אז בשעת ווען זי איז געגאנגען נעמען א גט האט זי גענומען די פסיכיאטרישע פיל און במילא איז זי געווען אונטער די השפעה פון די כדורים און במילא האט זי פארלוירן איר גאנץ פארמעגן ווייל זי האט אפילו נישט געוואוסט וואס זי שרייבט אונטער. אין די בית דין איז דא א בית דין הרבני הגדול לערעורים, מען קען מערער זיין, טענה'ט זי יעצט. אז זי האט א פראבלעם דעט שי לאסט אלל הער מאני ביקאוז אוו דיז מעדיקעל פילס, און למעשה איז געווען אזוי אז די פרוי איז געגאנגען צו דעם בית דין לערעורים ווייל די פרוי האט געהאלטן אז די מאן האט זי בא'גנב'עט, די סוף איז געווען אז די בית דין לערעורים האט עס אנגענומען, זיי האבן געטענה'ט ס'איז א שטארקע טענה, די פרוי ווייסט נישט אליינס, מ'האט געדארפט גיין צו א לויער מ'זאל אונטערשרייבן, בית דין לערעורים האט עס אנגענומען און זיי גייען יעצט ארויסקומען אז ס'איז גארנישט געווען קיין געהעריגער העסק. כ וואס דאס איז מחייב די צדדים, זייער וויכטיג מען זאל די אלע זאכן וויסן. שוין, די חזירים ווילן נאך נישט איינרוען, ס'איז דא דא א גרויסע ערעור געווען, ס'איז געווען אזוי, א זיידע האט אפגעטרענט נעבעך אן אייניקל, און מ'האט אים פאר'משפט פאר זיבן יאר תפיסה, און פאר הונדערט פופציג טויזענט שקל פיצויים איז ער געגאנגען און ער האט אפיעלט דעם קעיס. אזוי ווי ביי אונז מאכט מען, ער האט געמאכט אזוי ווי ברוך מאטכע, ער וויל האבן א פרישן הירינג. האבן זיי געזאגט פיין, זענען זיי געגאנגען, זיי האבן אים געגעבן נאך צוויי יאר, האלט שוין ביי ניין יאר, די מיידל זאגט אז ווען זי איז געווען צווישן זיבן און פערצן איז דער זיידע דער חזיר דער רוצח האט מיט איר ארומגעטשעפעט ווען זי פלעגט קומען שבתים אין זיין הויז און זי איז געבליבן אליין מיט אים, וועגן דעם זאג איך ענק רבותי לערנטס ענק אויס פון יענעמס מיסטעיקס, און למעשה האט גארנישט געהאלפן און מען האט גענומען זייער ערנסט די זאך און מען האט אים. איינגעזעצט, שפעטער האט ער מודה געווען אז ער יא געווען עפעס שולדיג צו נישט געווען שולדיג ער האט שוין אנגעהויבן, עניוועי איז למעשה זי זאגט אז ער האט איר געהארגעט אויף א לעבן. איך וויל עס דא ארויפלייגן, איר זעהטס א אינגערמאן מיט א לאנגע בארד און ער זאגט כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר הזה, דאס וואס איך האב ענק געלערנט נאך מיט אסאך יארן צוריק ווען עטס האטס ווען שכל מיך אויסצוהערן האט מען די אלע צרות נישט געדארפט אדורך גיין ס'האט עטס זיך געווען

האב פארגעהאלטן פון די אראבער אזא מין זאך, דער אמת איז ס'איז דא אזאלכע ווידיאוס די גאנצע צייט, כ'האב שוין געזען צענדליגער אזאלכע, נאר די צרה איז אז יעצט קומט עס שוין געהעריג פון פילאדעלפיע, עס איז שוין פון אן אמעריקאנער סטעיט, ס'איז א מורא'דיגע פראבלעם, עניוועי, מען לערנט אויס די קינדער אז מען זאל אפהאקן דעם קאפ פאר א איד, מען לערנט אויס די קינדער מען זאל פיינט האבן א איד, מען לערנט אויס די קינדער אלע שלעכטע זאכן, ממש ס'איז א חורבן עולם, אונז לעבן אין אזא סאסייעטי אז. איך ווייס נישט וויאזוי מ'וועט אפילו קענען דורכטראגן אזא גלות. ביז יעצט האט כאטש געהאט דער איד א מעלה, דער גוי האט זיך נישט געמישט. ס'איז א מעשה פון בעל שם הקדוש, ער איז געגאנגען אויף א בריק אין איסטאנבול, און ער האט געהערט ווי דער גוי זאגט, לאמיר נישט גיין אויף די בריק ווייל דער שמוציגער איד גייט אויף די בריק. האט דער בעל שם הקדוש געטייטשט, הן עם לבדד ישכון ווייל ובגוים לא יתחשב, זיי קענען וואוינען פאר זיך ווייל ביים גוי האט ער נישט קיין חשיבות. ביי אן אראבער האבן מיר אונז א גרויסן חשיבות, זיי ווילן אונז אומברענגען. כ'וויל עטס זאלט עס אויסהערן, עט איר זעהן אין וואסערע אן ענווייערמענט אונז וואוין מיר. איר'ט אנהייבן צו פארשטיין אסאך זאכן, אסאך זאכן נאך ווערן פארענטפערט, און איינוועגס וועט איר זעהן דאס גרויסקייט פון אייבערשטן אז ס'איז ע' זאבים און איין שה, און דער אייבערשטער האלט אונז דא, הערטס עס אויס, און זייטס מהרהר בתשובה, בעטס דעם אייבערשטן זאל חלילה נישט ארויסלאזן קיין חרון אף אויף אונז.
שאקינג ווידעא שאוס קידס אין פילאדעלפיע אין אמעריקא עט אן איסלאמיק סענטער

סועסייד, ענד קאנדעמס דיס קיינד אוו ווארפעיר אן סיוויליענס. סאו דיס סקול איז ראן ביי די מוסלים אמעריקען סאסייעטי, יו סעי דיס גרופ העז טייס טו די מוסלים בראדערהוד?
סאו די יונייטעד אראב עמירעטס העז דעזעגנעיטעד דיס אמאנגסט וואן אוו עיטי פאר טעראריסט גרופס דעט אינקלוד על קאידא ענד אייסיס, די מוסלים בראדערהוד ענד דיס אסאסיעישאן, דעי אלסא טאר די קאונסיל אן אמעריקען איסלאמיק רילעישאנס ביקאז אוו דער אפיליעישאנס וויט די מוסלים בראדערהוד. רימעמבער די מוסלעם בראדערהוד איז די מאדער שיפ אוו איסלאמיסט טעראריזעם דעטס וואט בירט'ד האמאס וויטש איז נאו לאונטשינג ראקעטס אן איזרעיל רייט נאו טו די טון אוו פאר האנדרעד ענד טערטי אין די לאסט דעי דעטס וואט בירט'ד העזבאלא ענד דעיס אר אפיליעטס וויט דעם. ענד יור רייט איט סיעמס טו אלל קאם בעק טו איזרעיל טו דזשערוסעלם אל אקסא איז די מאסק אן די טעמפל מאונט ענד טו דזשו העיטרעד יור טאטעלי רייט אבאוט דעט הירס א סטעיטמענט די מוסלעם אמעריקען סאסייעטי פוט אוט ווען דיס ווידעא וואס מעיד פובליק.

די וואלד רעפידיעט דיס די וועי דעט איי דו, סאו איטס האריפייאינג, פלאס דעי האוו מאר דען פיפטי טשעפטערס, ווער עלס איז דיס העפענינג? פיפטי טשעפטערס אין אמעריקא? אין אמעריקא, סאו. סאו פיפטי טשעפטערס אוו סקולס לייק דיס אין אמעריקא, ווער טינגס לייק דיס קאוד בי גאוינג אן, ווי דזשאסט דאונט סי איט.
דעי קאוד בי, דעי קאוד בי, ווי דאונט קנאו, ענד ווי דאונט וואנט טו דימאנייז אלל מוסלים סענטערס אין אמעריקא, באט דיס ריעלי גיווס אס פאז. וועל דעטס די פוינט, איף איף יו דאונט קלעריפיי הוז. דואינג דיס טייפ אוו טינג דען עווריוואן לוקס עט די נעקסט איסלאמיק סקול אין דעיר אמעריקען קאמיוניטי וויט סוספישען סאו יו האב אלוועיס מעיד דעט פוינט קאל אוט די ראדיקעלס ענד איט ליבערעיטס די פיעספול מוסלימס. אינקלודינג מוסלים פערענטס הו מייט וואנט טו האוו דעיר טשילדרען עדיוקעיטעד אין איסלאם ענד נאו בי אפרעיד טו פארטיסיפעיט אין סענטערס לייק דיס ענד ווי שוד רעמעמבער אלסאו דעט די פרעזידענט אוו אידזשיפט דזשאסט מעט וויט אווער פרעזידענט פרעזידענט טראמפ אן עיפריל ניינט טו רעקאמענד דעט די יונייטעד סטעיטס דעזיגנעיט די מוסלים בראדערהוד עז א פארען טעראר ארגענייזעישאן וויטש וואלד פרי אפ אווער אינטעלידזשענס ענד סעקיוריטי סערוויסעס טו בי עיבל טו אינוועסטיגעיט די פיינענסעס די בעקינג ענד די אפיליעישאנס אוו גרופס לייק דיס. סאו פרעזידענט טראמפ שוד בי קאמענדעד פאר דעט.
פאר לוקינג עט די מוזלים בראדערהוד, wow דיס איז שוד בי א וועיק אפ קאל פאר א לאט אוו פיפל, דיס איז אמעריקא פאלקס, א דאקטער טענק יו סאו מאטש פאר יור טיים ווי אפרישיעט איט. שוין האט דער עולם געהערט, מ'לערנט אויס די יונגע קינדער זאלן זיך גיין הרג'ענען, זאלן הרג'ענען אידן, איי איך זעה נישט קיין גרויסע חילוק צווישן דעם חינוך און צווישן סאטמארע חינוך, מ'זאל נעמען א קאר און נתניהו זאל פארן אין קעמפ און מ'זאל אים נאכווארפן, איך זעה באמת נישט דעם חילוק, נאר וואס? אונזער חינוך מאכט מען א שווייג, די זעלבע רציחה, מ'וואלט קיינמאל נישט געטארט מישן קינדער אין די אלע געשעפטן, ענד דעטס איט. איך וויל ענק פארציילן א מעשה פון מיין שווער זכרונו לברכה. מיין שווער איז געבוירן, ער האט געהאט עפעס א פעלער אין די לונג, דעמאלטס, כ'מיין ס'געווען טובערקילאסיס אבער נאך א ארגערע קראנקהייט, דעמאלטס איז מען געשטארבן פון דעם, און זיין טאטע איז געווען א מלמד אין דעעש, געווען א זייער חשובער איד, איז ער אריין געגאנגען צום מעגלי צדק און ער האט געוויינט, וואס, וואס עט דאס זיין, כ'האב קוים א בן יחיד'ל, האט ער געזאגט, וויאזוי הייסט ער, האט ער געזאגט שלמה בן טובה האט ער געזאגט דאס איז שמרם ברכם טהרם און די חודש וואס אונז זעמער יעצט אין חודש שבט איז די אותיות שמרם ברכם טהרם ס'איז טאקע געווען אין חודש שבט האט ער געזאגט ער עט נאך זיין אן אלטער אלטער איד מיין שווער האט טאקע זוכה געווען ער איז געווען אלט עיטי סיקס אדער עיטי סעווען אן כמעט קיין קראנקהייטן ביז ממש צום סוף ס'איז א מופת פונעם מעגלי צדק. כ'וויל ענק פארציילן נאך א. סאו כ'בין געווען מיט באבובער יונגעלייט מיט יארן צוריק אין א קאנטרי און ס'איז געווען דארטן א איד פון מאנטריאל און די איד איז געווען זייער קראנק איז געווען א חשובער איד אבער איז געווען זייער קראנק און ער איז געגאנגען צום באבובער רב מ'האט מזכיר געווען אה דאס איז געווען ביים קדושת ציון קיצור מ'האט מזכיר געווען זיין טאטע האט מעורר געווען רחמים און וואס איז געווען באבובער רב האט אים געזאגט ער הייסט דאך שלמה בן טובה דאס איז דאך שמרם ברכם טהרם איך האב נאך געטראפן דעם איד ער איז שוין געווען אן אלטער איד אין קעמפ יארן יארן שפעטער און ברוך ה' שם נאך געווען יונג און געזונט. גוט שבת און א גוטן חודש און דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל קומען השפעות פון חמשה עשר בשבט, דאס איז שידוכים, דאס איז גוטע אתרוגים, מ'איז מתפלל און מ'זאגט פארן אייבערשטן אונז זעמער טאקע אויסגעטריקנט, קוק דער בוים איז אויסגעטריקנט אבער ער האט נאך א לחלוחית, איבער דאס יאר העט ער ארויסגעבן פיינע זאפטיגע פירות, דאס זעלבע בעט מען דעם אייבערשטן. און טראָג געדולד מיט אונדז, אונדז זעמיר גוט, אונדז זעמיר נישט אויסגעטריקנט, אונדז האָב מיר דיך ליב, אונדז פֿאָר מיר נאָר דורך. דער אייבערשטער זאָל העלפֿן, אַז יעדער זאָל האָבן גוטע, געזונטע פּירות און זאָל פֿירן גוטע, געזונטע שידוכים. אָמן.